דיין זיידן זוכט מען און דיך וועט מען זוכן, פרעג מיך א גרינגס, לאכט שעווע. יא, וואס טוט דא דער זיידע מאניס? דערמאנט זיך איסאק עפעס א ייד אין א צילינדער הוט האט זיך ביי מיר צוגעשרויפט נאך ביי דער שיף, צי איך וויל ביי אים ארבעטן? האסט באדארפט זאגן אז יא, זאגט שעווע, אסאך מענטשן ווערן אפגענארט און מען נעמט ביי זיי צו דאס געלט און מען לאזט זיי שטיין אין מיטן שטאט, איך האב אים געזאגט אז איך האב צייט, זייער גלייך, אבער אז ער האט געהערט דעם זיידן

אוי, איז ביי איהם דער אמת. האט ער דאך געוואלט ביי מיר אויסוועלן. פארשטייט נישט וויאזוי נישט אויסוועלן. איך האב אים סייווי געזאגט אז איך האב צייט.

איסאקן איז געווארן אומהיימליך פון דעם זאגן עפעס האט ער מורא געהאט, און דאס וואס ער שווייגט איז אויך נישט גוט. עס איז אבער שוין געווען צו שפעט עפעס צו טון, ווארום דורך דער טיר האט געטון א ווארף זיך אריין א געשטאלט פון א יונג מיידל. דאס איז געשען אזוי. דאס מיידל האט נישט געוואלט אריין גיין, און די שוחט'קע האט דווקא יא געוואלט אז זי זאל אריין גיין, האט די שוחט'קע גענומען און אריין געשטופט איר טאכטער צו שעווען אין שטוב אריין מיט גוואלד. פון דעם זאמאך האט דאס מיידל געטאן א לויף ביז אינמיטן שטוב, און דא פונקט אינדערמיט שטוב איז זי געבליבן שטיין מיט אביסל צעשפרייטע פיס, איר פעך-שווארצע האר, די פארדרייט אין א שווערן רונדן קובליק, האבן זיך פון דעם לויף איצט אויפגעעפנט און אראפגעפאלן אין א שווערן, עטוואס נאכלעסיג געהאלטענעם צאפ. דאס האט דעם מיידל צוגעגעבן אי אביסל נאכגעלאזנקייט, און אויך אביסל חן. זי האָט אָבער באַלד מיט ביידע הענט און מיט גיכע באַוועגונגען פֿון אירע לאַנגע ביינערדיקע פֿינגער דעם דאָזיקן צאָפּ אַריבערגעפֿלאָכטן און צוריקפֿאַרדרייט אין אַ קובליק, וואָס האָט מיט זיין שווערקייט ווי שיר נישט אַריבערגעוווּיגן איר קליינעם קאָפּ. שבען איז געווען א פינסטערע בושה פון דעם ווי אזוי די שוחטקע האט אריינגעשאסן דאס מיידל אירס אהער אין שטוב אריין, און עס האט שוין שבען באנג געטאן אויף דער גאנצער זאך, נאר עס איז שוין געווען פארפאלן, דאס מיידל איז שוין דא און מיט איר מאמען, האט שבע זיך אנגערופן, איציקל דאס איז אונזער שוחטקע'ס טאכטער לאה.

איסאק האט געטאן מיט זיין שיינער און קרעפטיגער האנט א דריק צונויף דעם מיידל'ס הענטל, אויך א שטארקן טרייסל געטאן דאס דאזיגע הענטל מיט'ן מיידל צוזאמען, און עס איז אים עפעס געווארן פריקרע פון קאלטקייט פון דעם מיידל'ס האנט, האט ער די דאזיגע האנט אפגעלאזט, און אריינלייגנדיג זיינע ביידע הענט אין די קעשענעס פון זיינע הויזן, האט ער גענומען שפאצירן איבער דער שטוב. די שמאלע הויזן האבן אים געמאכט שלאנק. עס איז געווען א וואונדער ווי אזוי ער האט געקאנט אויף זיך ארויפשלעפן אזוינע שמאלע הויזן. זיי זענען געלעגן אויף זיינע פיס אזוי אנגעצויגן ווי אן אויבערשטע הויט, און בשעת ער האט שפאצירט האבן זיך זיינע קניען שארף ארויסגעשניטן, און די קנייטשעלעך ביים שלאס פון זיינע קניען האבן געהאט אלע חנען אין דער וועלט. וואָס זעצסטו זיך נישט, לאה? זיץ! האָט שבֿע זיך אָנגערופֿן, וואָרעם זי האָט נישט געקאָנט ליידן דאָס שטילשווײַגן. די שוחטקע איז שוין געשטאַנען בײַ דער אָפֿענער טיר גרייט אַוועקצוגײן, און אויף איר פּנים איז געווען יענער צופֿרידענער שמייכל פֿון אַ מאַמען, וואָס זעט נחת אין איר קינד. לאה האָט זיך אַנידערגעזעצט. דאָס האָט זי געטאָן זייער נאָכלאָזיק, אַזוי, אַז זי איז כּמעט געזעסן אויף אַ שפּיץ בענקל און איר קלייד איז פֿון איין זייט אינגאַנצן געלעגן מיט אַ שיינעם בויג אויף דער פּאָדלאָגע און גרויסע שטיקער פֿון אירע ווײַסע זאָקן האָבן זיך אַרויסגעזען. אַזוי איז לאה געזעסן אַ ביסל, איר בלאַס, איידל פּנים אין אַ לײַכטן שמייכל, א פארטראכטקייט און א צעווייטאגטקייט, און א מיידלשע פרומקייט, און אין דער אייגענער צייט שפילעוודיגקייט האבן זיך געביטן אראפ און ארויף אויף איר געזיכט. זי האט זיך דערמאנט און אראפגעצויגן איר קלייד אביסל נידעריגער איבער די אויפגעדעקטע זאקן, אבער זי האט עס געטאן גלייך ווי זי טוט עס פון אזא געוואוינהייט, און נאר אן קיין שום געפיל פון אויפמערקזאמקייט פון איר צד, חלילה. וואו איז מיסטער מאניס? האט דאס מיידל גלאט אזוי געפרעגט. נאכנישט געקומען פון דער ארבעט, קינד. ווייסט ער נאכנישט אז איר זייט דא? דאסמאל האט זי שוין געזאגט, נישט דירעקט צו איסאק'ן, אבער עס האט דאך נישט געקאנט זיין געזאגט צו עמיצן אנדערש.

אמעריקע? שטעלט זיך אפ איסאק און באטראכט לאה'ן און נעמט זי דורך מיט זיינע אויגן און גיט א טראכט, א קאקעטקע, אבער אן אינטערעסאנטע. און זאגט אין דער הויך, עס מוז זיין אן אינטערעסאנט לאנד. איר וועט עס ערשט אנקוקן, זאגט לאה, און ציט אויס איר גארגל אזוי אז איר האלז ווערט לענגער, העכער, און איר פנים שארפער נאך ווי עס איז. וואס אנקוקן? מישט זיך אריין שבע. אמעריקע, זאגט איסאק, ארויסכאפנדיג דאס דאזיגע ווארט ביי לאה'ן פון מויל ארויס. דא איז דא יושר, זאגט שבע, ציילנדיג די ווערטער און אזויווי מיט א שטיל געזאנג. דא איז געווען עיברעהעם לינקאלן, בארימט זיך לאה. איך האב געלייענט וועגן אים. א פראסטאק אזא און א גרויסער מענטש. פירט איסאק מיט זיינע פינגער דורך עטליכע מאל דורך זיינע האר פון קאפ. לאה האט שוין אין דער מינוט חשק געהאט צו האלטן דעם דאזיגן קאפ מיט די שיינע האר אין אירע הענט. זי האט געפילט ווי אירע הענט ציען זיך א נעם צו טון דעם קאפ. פון וואנען עס איז צו איר געקומען דאס דאזיגע געפיל ווייס זי נישט, צי זי האט ערגעץ אין א בוך געלייענט. זי האט זיך פארשעמט און געביסן נערוועז מיט אירע קליינע ציין די אונטערשטע ליפ. זי האט איבערגע'חזר'ט דאס וואס איסאק האט געזאגט, א פראסטער און א גרויסער מענטש, אבער זי האט געוואלט רעדן פון אנדערע זאכן, זי האט פשוט געוואלט אים הערן רעדן, נישט נאר אפגעהאקטע ווערטער, נאר ער זאל רעדן אסאך, זאל ער זיך דערהיצן און ווארפן מיט'ן קאפ און טרייסלען מיט די האר, און זאל זיך אנידערשטעלן מיט איין פוס איינגעבויגן. זי וויל זען זיינע קניען און די קליינע קנייטשן וואס עס ווערן אויף זיינע הויזן בשעת ער בייגט אויס די קניען, אבער זי איז אינגאנצן געווען אומבאהאלפן, זי האט פשוט נישט געוואוסט ווי אזוי ארויסצורופן א געשפרעך, און למשל ווען זי איז מיט אים אליין אויג אויף אויג וואלט איר שוין גרינגער געווארן, אבער דא איז נישט באקוועם און עס איז נאך צו פרי. און זיך אויפהייבן און ארויסגיין פון דאנען האט אויך נישט געפאסט, זי וואלט פארלוירן אסאך אין איר מוטער'ס אויגן, זי מוז ווארטן ביז די מאמע אירע וועט זי קומען רופן אהיים. זי איז געפאלן אויף א פלאן און געזאגט, האט ער עפעס געבראכט פאר דער באבע'ן? ניין, ער האט מיר גארנישט געבראכט, האט שבע גענטפערט, א יא, האסט מיר גארנישט געבראכט, איסאק? אין איילעניש געפארן באבע, ווי האָב, ווי האָב איך געקאָנט? האָט איסאַק מיט זײַן באַס־שטימע ווי זיך זייער טיף פֿון האַרץ באַקלאָגט. דו אַליין ביסט בײַ מיר די בעסטע מתּנה, זאָגט שבֿע מיט אַ פֿריידיקן שמייכל אויף איר פּנים. דאָס הייסט ליב האָבן! רופֿט זיך אָפּ לאה. וואָס דען האָסטו געוואָלט, איך זאָל מײַן אייניקל פֿײַנט האָבן? האָט שבֿע ווי זיך באַליידיקט. אַוודאי האָב איך אים ליב! איך בין אייך מקנא, זאגט לאה און האט באלד חרטה אויף דעם וואס זי זאגט, נישט אייך שבע בין איך מקנא, נאר אייער גאסט. מיט וואס? פארשטייט נישט שבע, און זי קוקט אן איסאק'ן, און עפעס געפעלט איר נישט זיין ארומגיין איבער דער שטוב. איסאק באמערקט ווי די באבע קוקט אים אן, עס איז אים קלאר וואס דאס מיידל וויל מיט אירע קלוגערישע רייד, נאר עס וואונדערט אים יא גאר וואס דאס מיידל קלאפט מיט אירע רייד אזויווי מיט א האמער אויף זיינע נערוון און זי מאכט זיך נימאס אין זיינע אויגן. און דאס וויל זי מן הסתם נישט. ער קוקט אן דאס מיידל פון דער קרום און אראפנעמענדיג פון איר זיינע אויגן טראכט ער אז זי מוז מסתמא זיין זייער א פראסטע. דאס מיידל טוט זיך אירס זי שלעפט דאס געשפרעך אהין וואוהין זי וויל עס פארשלעפן, זי זאגט צו שבע'ן, מיט דעם וואס איר ליבט אים, מען וועט דיך אויך ליב האבן, ווארט נאר ווארט, טרייסט זי שבע, מיך? דרייט דאס מיידל מיט איר קאפ אויף ניין. באלד האט זיך דערהערט א קלאפ פון יענע זייט וואנט. דאס מיינט מען מיך, האט לאה זיך אויפגעהויבן און ארויסגעלאפן. א טרויעריגע מעלאדיע צו מיינע שונאים'ס קעפ, וואס עס האט זיך מיר גע'חלומ'ט נעכטן און פאר צוויי נעכטן'ס, זאל אויסגיין צו זייערע קעפ, זע נאר ווער עס איז דא, נאך דיך האט מען דא באדארפט. אזוי זאגנדיג איז מאניס געבליבן שטיין ביי דער טיר, ווען ער איז אהיימגעקומען פון דער ארבעט און דערזען ביי זיך אין שטוב זיין אייניקל איציקלען. מאניס האט געשאקלט מיט זיין קאפ, און אויף זיין פנים איז געווען דער אויסדרוק פון באדויערן, און עס האט זיך געדאכט אז אט באלד וועט ער זיך צעוויינען. דאס אידישע פנים האט אבער דאס מאל אפגענארט. מאניס האט זיך נישט צעוויינט, נאר פארקערט, זיך גאר צעשמייכלט. כאטש דאס שמייכעלע זיינס איז געווען מער אויסגעמישט מיט טרויער ווי מיט פרייליכקייט, אבער געשמייכלט האט ער פארט. מען מוז מודה זיין אז מאניס האט געשמייכלט בשעת ער איז צוגעגאנגען אביסל נענטער אנטקעגן זיין גאסט, וועלכער איז שוין אויך אין דער מינוט אויפגעשפרונגען פון זיין ארט און אקעגנגעלאפן באגעגענען דעם זיידן. דאס אייניקל מיטן זיידן זענען ארויפגעפאלן איינס דאס אנדערע מיט קאפ אויף האלז און זיך ארומגענומען מיט די הענט און זיך שטארק צוגעהאלטן אביסל. ביז שבע האט אנגעשריגן אז עס איז שוין גענוג און אז מען מעג זיך שוין אפלאזן. דעמאלט האט איסאק פרייגעלאזט מאניסן. מאניס איז געווען אזוי מיד אז ער איז שיער נישט אומגעפאלן בלייבנדיג אזוי שטיין אינמיטן שטוב אן אן אנשפאר. פֿוי! איך פֿאַל שױן פֿון די פֿיס! האָט מאַנעס געזאָגט און אין שפּאַס געמאַכט אַ באַװעגונג, װי ער װאָלט אױסגעשפּיגן אין אַ זײַט אַרײַן. ער איז נישט געפֿאַלן און זיך געדרײט מיט זײַנע שװערע, אַזױ װי מיט בלײַ אָנגעגאָסענע פֿיס אױף אײן אָרט. זײַנע צעקנעטשטע הױזן, װעלכע האָבן זיך פֿון גרױסקײט אין זײער מאָס נאָכגעשלעפּט אױף דער ערד, און זײַן אַמאָליק בײַכל, װאָס איז איצט געהאַנגען אױף אים װי אַן אָנגעשטאָפּטס און נישט קײן אײגנס, און דער אַמעריקאַנער האַרטער קאַפּעלוש, װעלכער האָט פֿון זײַן גרױסקײט אין דער מאָס געהאַנגען און זיך אָנגעשפּאַרט אױף מאַנעסעס צװײ אױערן און זײ מיט זײַן געװיכט אַ ביסל אײַנגעפּלאַטשיקט. און דערצו דער אמעריקאנער ראק מיט די קנעפ ביז צום האלז, און מיט קליינע לעצעלעך און מיט שמאלע ארבל פון וועלכע די הענט האבן כמעט אינגאנצן ארויסגעשטעקט, און די שטיקלעך באוול וואס האבן געהאנגען אויף מאניסן, דאס אלץ האט מאניסן צוגעגעבן א שפלדיגן אויסזען פון איינעם וואס האלט אין גיין צוגרונד. שעווי האָט עס אָבער, ווי עס ווייזט אויס, נישט געוואָלט דערלאָזן, אַז דער איינדרוק זאָל אַזוי בלייבן, און זי האָט כמעט ווי זיך צעבייזערט, אָבער זי האָט עס געטאָן אַזוי קונציק, אַז דער בייזער אירער איז געווען אין אַ גוטווערטלדיקן וועג. זע נאָר, ווי ער שטייט, אַז איף די וועלט זיינע וואָלט אונטערגעגאַנגען! נעם און גיי און וואַש דיך אָפּ, וועט דיר ליכטיק ווערן אין די אויגן. מאַניס האָט גיך אויפגעקנעפלט די שורה קנעפלעך פון זיין ראק, אויך אראפגענומען דעם הארטן קאפעלוש, און ארויסגעגאנגען זיך וואשן. בשעת ער האט זיך געוואשן האט מאניש געטראכט שלעכטס אויף שבען. איר איז גרינג צו זאגן יענעם מוסר. און צוליב וואסערע שווארצע יאר איז איציקל אהערגעקומען. און אפשר איז שבע גערעכט. די וועלט איז נאכנישט אונטערגעגאנגען. היינטיגע וואך וועט זיין א גוטע וואך. איי וואס מאנעס איז נישט געוואוינט געווען ביי זיין טאטען צו ארבעטען, איז דאך זיין טאטע שולדיג. אז וואויל איז צו דעם וואס קען א מלאכה. אזוי האט מאנעס געטראכט בשעת ער האט זיך געוואשען און געווישט זיין פנים און שוין איז געשמייכלט און גערעדט צו איציקלען. האסט אוודאי געקאנט מיינען מי יודע אין וואס פאר א פאלאץ דיין זיידע וואוינט. איך בין נישט אנטוישט זיידע, פארלויפט איסאק מאנעס'ס רייד, אבער מאנעס לאזט אים נישט רעדן. און האסט געמיינט אז דו וועסט טרעפן דעם זיידן דיינעם אין די שיינע סאמעטענע שטעקשיך מיטן לולקע ציבעק אין זיין מויל, זיצנדיג ביי דער אפענער גמרא? אבער גאר פלוצלונג האט מאניס איבערגעריסן זיינע רייד און זיך אנידערגעזעצט ביים טיש. ער האט געפילט ווי זיינע פיס ווילן זיך איבערברעכן פון מידקייט. עס איז אין זיי אין דער מינוט נישט געווען קיין איין גאנץ ביינדל, און אונטער דער הויט זענען ארומגעלאפן קליינע שפיזלעך געיאָגט זיך אַראָפּ און אַרױף פֿון די פּאָדעשװעס ביז צו די קניען, און די פּיאַטעס האָבן געסאַרפֿעט, און אַפֿילו די שיך-פּאָדעשװעס זײַנען געװען אָנגעװייקט מיט בריִענדיקן שװײס. חוץ דעם אַלעמען האָט מאַנעס געפֿילט אַ װײטיק אין די פּלײצעס און אין בײדע דיכן, און דאָס גראָבע פֿלײש פֿון בײדע הענט האָט געצױגן, װי עס װאָלט דאָרט אָנגענומען אַ געשװיר. און די פֿינגער האָבן געפֿלאַמט און געבראָכן און האָבן זיך קיין אָרט נישט געקאָנט געפֿינען. בייגט ער זי איין, טוט וויי. גלייכט ער זי אויס, טוט ווידער וויי. וויי געשריגן! האָט מאַנעס געטראַכט. וויי געשריגן! וואָס וועט זיין מיט מיינע פֿינגער? מאַנעס האָט באַטראַכט זיין אייניקל און טרערן האָבן זיך אים געשטעלט אין די אויגן. איציקל איז איצט געשטאַנען ביים אַנדערן ברעג טיש אַ הויכער און אַ גלייכער. און וואס מאכן טאטע מאמע? האט מאניס קוים כח געהאט צו פלאנטערן מיט דער צונג. א דאנק, געזונט! ענטפערט איסאק מיט א לייכטן בויג פון זיין שיינעם קאפ און טוט דערביי א טרייסל מיט זיינע האר. און די מאמע דיינע לאכט נאך אלץ? פרעגט ווידער מאניס און דערמאנט זיך אז איציקל'ס מאמע האט תמיד ליב געהאט צו לאכן אסאך און געזונט לאכן. די מאמע? אוודאי לאכט זי אזוי ווי אלעמאל! פארטראכט זיך איסאק בשעת ער ענטפערט, און דיך געלאזט פארן? געמוזט? וואס הייסט געמוזט? דעם קיסר א לאך אין קאפ געמאכט? מישט זיך אריין שעווע אויסשטרעקענדיג איין האנט אין דער לופטן צו באווייזן אהין פון יענער זייט ים. באמת? שטעלט אן מאניס צוויי גרויסע ליפן, כמעט שמייכלט איסאק, איי ס'איז דאך אן אנטיק, ווערט שוין מאנעס אן אויפגעלייגטער, איי איי ווי כ'בין א איד אן אנטיק, א לאך אין קאפ. נישט אין זיין קאפ שעמט זיך איסאק און עס איז אים שוין פארדריסליך פארוואס ער האט אינגאנצן דערציילט דעם דאזיגן עפיזאד מיט דעם קיסר'ס בילד. אין וועמענס דען קאפ? דערשרעקט זיך שיר נישט מאנעס. אין בילד! אין בילד! לאכט שעווע און פלעצקעט מיט ביידע הענט. וואס פאר א בילד וויל מאניס פארשטיין וועגן וואס דא האנדלט זיך? עס איז נישט וויכטיג זיידי זאגט איסאק און עס הערט זיך אין זיינע ווערטער א טאן פון איינעם אן עלטערן מענטש וואס רעדט צו א קינד אין אוניווערסיטעט האט ביי אונז געהאנגען אויף דער וואנט דעם קיסר'ס בילד נו נו האט מאניס אויסגעשפיצט זיינע אויערן זענען געגאנגען חברה און האבן אויסגעריסן א לאך אין קאפ פון בילד נו נו און אז מען האט דערזען דאס לאך איז געווארן א גרויסער טומל, נו נו, וואס האט מען געטון? מען האט געוואלט וויסן ווער עס האט דאס שטיקל אפגעטון, נו נו, ווילן חברה דאך נישט צו זאגן, כאטש בראט זיי לעבעדיגערהייט. דער סוף? דער סוף? האט מען אונז אלע ארויסגעטריבן פון אוניווערסיטעט, אוי אוי, און חוץ דעם אלע אונז אנגעקלאגט. מיט וואס שמעקט אזא זאך? עס שמעקט! האָט איסאַק אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, דערפאַר בין איך אַוועק קיין אַמעריקע. וויבאַלד אַזוי, יצחק, איז דאָך דיין מזל נישט ווייט פון מיין מזל. גיב זשע, שעווע, וועטשערע. וואָס זאָגסטו, וועסט געבן וועטשערע? האָט מאַנעס געשאַרט דעם טיש מיט זיינע הענט. און אייברהם, ווייסט שוין וואָס פאַר אַ גאַסט מיר האָבן? ניין, אייברהם איז עפעס היינט נאכנישט ארויפגעקומען, זאגט שעווע א פיל באזארגטע. מסתמא באלד קומען, טרייסט מאניס. איי, דרייען זיך דא ארום למד-וואווניקעס אין אמעריקע, וועסט א קוק טון אויף אייברהמ'ן, קוק איציק אויף אים און שווייג. שא, אט קומט ער שוין. כ'הער זיינע טריט. אייברהם, גיכער, מיר האָבן אַ גאַסט! אין טיר באַווײַזט זיך אייברהם מיט דער לולקע אין מויל, ער בלײַבט שטיין אויף דער שוועל פֿון טיר, קוקט אויף איסאַקן. שעמט זיך נישט, קומט נעענטער! מונטערט מאַנעס דעם דערשראָקענעם אייברהמען. האַלאָ! שטרעקט אייברהם זײַן שווערע האַנט צו איסאַקן. זדראסטווי! ענטפערט איסאק און נעמט אן אייברעם'ס האנט. כ'פארשטיי. מסתם געווען א סאלדאט ביי פאניען. זאגט אייברעם. עט! האלט זיך איסאק פון וועלן לאכן. וואס אזוי שפעט? קרימט זיך שעווע. אן אומגליק! וואס? אויס! גיט זיך אייברעם א קלאפ מיט ביידע שווערע הענט אין די זייטן. וואס האט זיך פארלאפן? קען שוין שעווע נישט אויסהאלטן. מיט איין בלאז וועט מען אלץ איבערקערן און אויס! זיפצט אייברעם. וואס וועט מען איבערקערן? דילענסי סטריט? דילענסי סטריט? יא! וואו האט איר עס געהערט? דער פאליסמאן האט מיר דערציילט. פון וואנען ווייסט ער? וואס הייסט פון וואנען? פון די הויכע פענסטער! זאגט אייברעם מיט א טרויעריגער שטימע. ווען וועט מען דאס איבערקערן דילענסי סטריט? וואס הייסט ווען? ווען זיי וועט זיך פארוועלן. טאקע, באמת. אז דער פאליסמאן זאגט, ווייסט ער וואס ער זאגט. נו, און וואוהין וועלן מיר גיין? פרעגט מאניס. מיין דילענסי סטריט, וויל אייברעם שיר זיך נישט צעוויינען. ווען ער וואלט נאר געקאנט. א שיינע חתונה זאָגט מאַניס צו זיך אין דער באָרד אַרײַן, האָסטו שױן געהערט אַזעלכעס אין דײַן לעבן, אַז מען זאָל איבערקערן אַזאַ גאַס װי דילענסי-סטריט? דאָס האָט שױן מאַניס געזאָגט דירעקט צו איסאַקן. װאָס? װאָס? װען עס װעט אַמאָל געשען אָדער פֿאַר אונדזערע אױגן, אָדער פֿאַר אונדזערע קינדערס אױגן, האָט שעװע צעשלאָגן מיט אירע װערטער די גאַנצע טרױעריקע שטימונג, דערװײַל לעבן מיר נאָך און מען באַדאַרף זיך זעצן עסן װעטשערע, קינדער, גייט צום טיש. ביים עסן זיינען אלע געווען שטיל. דורך די צוויי אפענע פענצטער האט אריינגעקוקט דילענסי סטריט, און נישט נאר אריינגעקוקט, נאר אויך אריינגעשריגן, און דא אין שטוב ביי מאניסן האט מען שטיל געגעסן און געטראכט וועגן דעם שווערן מזל, פון וועלכן נישט נאר מענטשן קענען זיך נישט אויסדרייען, נאר אויך גאנצע גאסן.

אָ, איך װעל זיך אַריבערטראָגן אין אַ האָטעל, פּרובירט איסאַק. װוּ האָסטו דאָ האָטעלן? לאַכט מאַניס. דו מײנסט, עס איז אין דער הײם? און איכ'ל אים דען לאָזן גײן אין אַ האָטעל? מישט זיך אַרײַן שעװע. דאָס, װאָס איך זאָג, דאַרף מען דאָך אַ בעט, זאָגט מאַניס, דערמאָנט זיך אָן עפּעס און זאָגט צו איסאַקן, נו, און א גארניטער האסטע? אט ווייזט איסאק אויף דעם וואס ער טראגט אויף זיך. א שיינער גארניטער. ביי מיר איז עס א העמד מיט גאטשעס, נישט מער. פע. דאס האב איך און דאס טראג איך, זאגט איסאק פראסט און פשוט. כ'וועל דיר נאך היינט אויפדערנאכט קויפן א אמעריקאנסקע הלבשה. און מארגן וועסטו קיין צייט נישט האבן. חוזקט שעווע. הײַנט אױף דער נאַכט, זאָגט איסאַק, זאָל זײַן הײַנט אױף דער נאַכט! און ער נעמט אַרױס אַ בינטל מיט געלט און טראָגט צו מאַנעסן. מאַנעס צײלט אײן מאָל און נאָכאַמאָל און זאָגט, איצט גײען מיר. מאַנעס הײבט זיך אױף. עס קומט אים אָן שװער, װאָרעם זײַנע קני זײַנען שטײַף. ער מורמלט צו זיך אַלײן אין דער שטיל, רבונו-של-עולם, גיב מיר כּוח! ער טוט אָן דעם קאַפּעלוש און דאָס רעקל. איסאַק האָט געקוקט אויף זײַן זיידן מאַניס, און דאָס האַרץ בײַ אים האָט זיך שיר נישט אָפּגעריסן. איסאַק איז נאָך געווען יונג און אין זײַנע יאָרן ווייס נאָך דער מענטש נישט פֿון זיפֿצן, אָבער איסאַק האָט שוין געוווּסט וואָס עס הייסט אַזוינס, שווערע איבערלעבענישן. ער האָט שוין אַליין אויך אַ ביסל פֿאַרזוכט פֿון די שווערע איבערלעבענישן, און דאָס איבעריקע האָט ער אויפגענומען פון ביכער. ער האט געקוקט ווי א דורכגעגאנגענער אויף זיין זיידן און פארשטאנען אז דא אין אמעריקע מוז דאס לעבן זיין שווער. מאניס מיט איסאקן זענען אראפ פון די שטיגן דורך דעם כאראקטעריסטישן שמאלן קארידאר. די קוים ברענענדיקע גאז ליכט האט אויפגעדעקט די טראגעדיע פון די ווענט אין קארידאר, די טראגעדיע פון אלטקייט, אפגעלאזנקייט און נישט מער קענען קומען צו זיך. איסאַק מיט מאַנעסן זענען אַרויס אין גאַס. זיי זענען געגאַנגען נאָענט און צוגעטולעט איינער צום אַנדערן. די גאַס איז געווען אַ באַלויכטענע און אַן אויפֿגעלעבטע. מענטשן אָפּ און אויף, קראָמען שטאַרק באַלויכטענע. איסאַק האָט שוין דערזען דאָס אַמעריקאַנישע אין די קראָמען. וואס אייגנטליך דאס אמעריקאנישע איז געווען האט ער נישט געקאנט אויסדריקן אין ווערטער, אבער ער האט פארט געזען אן אנדערשקייט. איינמאל האט זיך אים געדאכט, פענסטער. האט איסאק געטראכט, גייענדיג מיט מאניסן, דא האט מען ליב צו ווייזן זיך, ער האט עס. דערביי זענען זיי אריין אין העסטער סטריט. דא איז איצט געווען אזוי אז ער זעט אין דעם וואס דא האבן זיי נישט קיין ספעציעלע אויפגעהאנגענע טאבעלן מיט נעמען איבער די קראמען. און אן אנדערש מאל האט ער עס געזען אין דעם וואס דא אין אמעריקע זענען די טירן פון די קראמען טיפער ווי די פענסטער. און איבערהויפט זענען דא די פענסטער גרעסער. פענסטער געפאקט מיט מענטשן אז איסאק האט שיער נישט פארלוירן מאניסן. איסאק האט נישט פארשטאנען פארוואס מען רייסט אים אזוי. אלעמאל כאפט מען אים אן ביי דער האנט און מען שלעפט אים. מען רעדט צו אים אין אלערליי לשונות, און אלעמאל מישט זיך אריין מאניס און ראטעוועט אים אפ פון די וואס רייסן אים. עס איז מאניס'ן ענדליך איינגעפאלן א גוטער געדאנק אריינצוגיין אין קראם. דאנקען גאט פטור געווארן פון די באפאלער. אין קראָם, װאָס איז געװען מיט טרעפּלעך אַראָפּצוגײן אין דער נידער, איז געװען האַלב פֿינצטער. אָבער אַזױ גיך װי זײ זײַנען אַראָפּגעקומען, האָט דער באַלעבאָס געמאַכט ליכטיק, און עס האָבן זיך באַװיזן קלײנע געסעלעך, דורך װעלכע מאַניס מיט איסאַקן האָבן זיך קױם-קױם געקענט דורכשלופּן. אױף טשװעקעס זײַנען געהאָנגען אַלערלײ גאַרניטורן. אַ לאַנג געסל מיט גאַרניטורן, ליכטיקע, טונקעלע. אויף יעדן גאַרניטער אַ קאַרטל מיטן בילד פֿון באַלעבאָס פֿון קראָם און די פּרײַז פֿון גאַרניטער. מאַניס מיט איסאַקן האָבן אָבער פֿאַר קיין שום ענין ואופֿן נישט געקאָנט דערגיין דעם סוד פֿון די דאָזיקע ציפֿערן. דער קרעמער האָט געשמייכלט און געזאגט. דאס איז מיין סיקרעט, ביי מיר איז וואן פרייז, מעסט פריער אן און איר וועט שוין האבן א בארגן, אזא יאר אויף מיר, סא העלפ מי גאט. איסאק האט אויסגעקליבן א גארניטער און זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן. דעטס אלל רייט, דא איז נישטא קיין לעידיס, עקסקיוז מי, מוז זיין א גרינער און רעד צו אים ענגליש, איר קענט זיך אויסטון און אנמעסטן. איסאק האט געשמייכלט בשעת ער האט אראפגעשלעפט פון זיך דאס רויטע העמד און איז געבליבן אין זיינע ווייסע ארבל. איסאק האט זיך נישט געפילט באקוועם אין די הוילע ארבל פון זיין אונטערשטן העמד צווישן פרעמדע מענטשן. ער האָט אין דער גיך אָנגעטאָן דעם ראָק פֿון דעם גאַרניטער, און דער קרעמער האָט אים געטאָן אַ נעם בײַ דער האַנט און צוגעפֿירט צו אַ לאַנגן שפּיגל טיף אין װינקל פֿון קראָם. איסאַק האָט זיך אָנגעקוקט און זיך שיר נישט צעלאַכט. אַזױ קאָמיש האָט ער אין זײַנע אױגן אַלײן זיך געזען. אַ פֿיט! ס'א פיט, האט מאניס מיט חוזק צוגעגעבן, ווי א פעלץ אויף א גוי. די זעלבע רעקלעך גייען צו אלע גרויסע גבירים, האט דער קרעמער געזאגט, קוקט נישט וואס איך שטיי דא באגראבן אויף העסטער סטריט. הלוואי האב איך דאס געלט וואס מען קען האבן אין העסטער סטריט. יא. יא. בשעת ער האט דאס געזאגט האט ער מיט ביידע הענט אפגעגלעט דעם מלבוש אויף איסאק'ס ארבל און אקסל. וואס קאסט עס? האט מאניס געטאן א פרעג מיט א מינע ווי ער וואלט נישט זייער פיל געהאלטן פון מלבוש. צוויי מיט א האלבן. זאגט דער קרעמער און עס טוט אים באלד אויפן ארט באנג וואס ער האט געזאגט אזוי ביליג א סענט נישט ווינציגער. אזויפיל? שטרעקט מאניס אויס א פאר דערשראקענע אויגן. מיינע שונאים און אייערע זאל דאס פארמאגן וואס איך פארדין דערביי. איך וועל דאס מאכן אביסל וועלוועלער, זאגט מאניס מיט א צעשמייכלט פנים. וויפיל א שטייגער? פרעגט דער קרעמער. כתה קופיץ, האט מאניס געוואלט זאגן א היימיש גוי'איש ווערטל, אבער דער קרעמער האט איהם נישט געלאזט פארענדיגן. איך פארשטיי, איך פארשטיי, אבער לאמיר הערן א ווארט, וויפיל גיט איר? איינס און א האלב, כאפט זיך ארויס מאניס און עס טוט אים שוין באנג וואס ער האט זיך ארויסגעכאפט מיט אזויפיל. גיט כאטש נאך א קוואדער, בעט זיך דער קרעמער. ניין. אקשן זיך מאניס און טראכט צו זיך, הלוואי נעמט ער נישט, ווארום עס האט אים שוין אין דער מינוט זיך אויסגעוויזן אז איינס און א האלב איז צופיל פאר דעם גארניטער. וועט איר נישט קויפן, זאגט דער קרעמער, איך האב דאך א ווייב מיט קינדער און צאל צוויי מאל דירה געלט אי דא אי דארט וואו איך וואוין, און איר ווילט נאך אז איך זאל נאך צו אייך דערלייגן? קום איציקל, זאגט מאניס, דער איד דערלייגט נאך צו אונז און איך וויל נישט אז א איד זאל האבן היזק. מאניס מיט איציקלען לאזן זיך ארויסגיין. ביי דע טיר זאגט איסאק צו זיין זיידן אז עס איז אים דערווידער אזוי צו קויפן. ער פילט אז מען באדארף געבן דעם קוואדער און זאל א איד פארדינען. מאניס בייזערט זיך אויף איסאקן אז ער זאל נישט זיין קיין יולד. אט וועסטו זען, ער וועט אונז נאך בעטן. און עס איז טאקע אזוי געווען. אזוי ווי מאניס מיט איסאקן האבן נאר באוויזן אריבערצוטרעטן די שוועל פון דער קראם, אזוי איז דער איד זיי נאכגעלאפן און זיי צוריק אריינגעשלעפט אין קראם אריין. וואס זאל איך טון מיט אייך? עס איז מיין לעצטער פדיון, איך וויל לייזן איידער איך פארשליס, האט זיי דער איד פארענטפערט, אויסטראכטנדיג א נייעם תירוץ. מאניס האט באצאלט, און איסאק האט גענומען דעם אמעריקאנישן גארניטער וועלכן דער קרעמער האט פארפאקט אין א פאפירן קעסטל. גייענדיג איבער העסטער סטריט האבן פונדעסטוועגן אנדערע קרעמער נאכגעשריגן מאניס'ן, מיסטער, ביי אים האט איר געקויפט א סוט! ער וועט זיין פול מיט לעכער! אויף וואס מאניס האט זיך אפילו נישט אומגעקוקט און געלאפן גיך מיט דעם קוים נאכיאגנדיגן איסאקן ביז זיי זענען אריין אין א קראם פון מעבל. דא האב איך געקויפט אונזער מעבל האט מאניס זיך בארימט פאר איסאקן, וועסט זען ווי ער וועט מיך דערקענען. באלד איז דער קרעמער צוגעקומען און געזאגט, שלום עליכם א איד. עליכם שלום, ענטפערט מאניס און האט הנאה וואס מען דערקענט אים. וואס האט א איד געוואלט? א בעט. א וואס א בעט? אן אלט בעט, צי א ניי בעט? אזוינס וואס איך האב שוין דא געקויפט זאגט מאניס, מיינענדיג אז א איד געדענקט מסתם וואס פאר א בעט מאניס האט דא אמאל געקויפט. דאכט זיך אז איר האט געקויפט א ניי בעט. פרובירט דער קרעמער טרעפן ווארום ער האט שוין געלערנט פון דער פארגאנגענהייט אז עס איז בעסער צו זאגן א מענטש אז ער האט געקויפט א ניי בעט, מעג אפילו זיין אין דער אמת'ן אז יענער האט געקויפט אן אלט בעט. געטראפן! דערפרייט זיך מאניס. איר זעט ווי איך געדענק? רימט זיך דער קרעמער. אין אמעריקע באדארף מען האבן א קאפ פון א מיניסטער. איסאק האט געטון א שמייכל ווען ער האט געהערט דאס וואס דער איד האט געזאגט, און מאניס האט געקויפט א בעט, און עס האט נישט גענומען לאנג און ביי מאניס אין שטוב איז שוין געשטאנען דאס נייע בעט. די ערשטע נאכט אין אמעריקע איז איסאק'ן זיך נישט געשלאפן זייער גוט, עס האט זיך עפעס נישט געקאנט שלאפן, אזא אומרואיג ארט ווי דילענסי סטריט האט נאך איסאק אין זיין לעבן נישט געזען. עס האט זיך אנגעהויבן מיט דעם געוויין פון קליינע קינדער. איסאק'ן ווייזט זיך אויס אז עס איז נישטא אויף דער וועלט אזא ביטערע זאך ווי דאס געוויין פון קליינע קינדער, און ווען ער וואלט נאר געקאנט וואלט ער ארומגעלאפן איבער די שטיבער און פארשוויגן אדער פארשפילט די קליינע קינדער כדי זיי זאלן נישט וויינען. ער האט אויך געהערט פון מענטשן גיין מיט די טרעפ אראפ און ארויף, און אט איז דאכט זיך שוין שטיל. דערהערט זיך פלוצלינג אזא מין זאך ווי מיאוקען פון קעץ. איסאק איז נישט זיכער צי דאס איז דאס מיאוקען פון קעץ, צי אפשר איז דאס א געזאנג פון שיכורים. ער ליגט און הערט זיך איין, הערט זיך איין, און עס ווערט איהם דייטליך אז דאס זינגען שיכורים. ער הערט זיך איין און הערט זיך איין, און עס ווערט איהם ווידער קלאר אז דאס זינגען נישט קיין שיכורים, דאס איז גלאט עמיצן וואויל און פרייליך און עס זינגט זיך איהם, אדער זעה אינמיטן נאכט אזא געזאנג און עס צענעמט ביי איסאק'ן יעדן ביין און עס גייט טיף אין די נשמה אריין. עס ווערט שטיל און דערנאך גייט עמיצער אויף דעם טראטואר און פייפט. און דער טראם לויפט יעדעס מאל דא פארביי און

דאָס קוויטשעט אַ פֿרוי גראָד אַזוי פֿון פֿריילעכקייט. מיט איין וואָרט, איסאַק האָט נישט געהאַט אַזאַ גוטע נאַכט, און צום טאָג האָט ער געכאַפּט אַ דרעמל און איז אויפֿגעשטאַנען. מאַנעס האָט אויף אים אָנגעשריגן, אָבער איסאַק האָט זיך געטאָן זיינס. ער האָט זיך אָנגעטאָן אין דעם אַמעריקאַנישן גאַרניטער, געטרונקען טיי אינאיינעם מיט דעם זיידן און באָבען, דערנאך איז מאנעס אוועק צו דער ארבעט און איסאק איז געבליבן מיט דער באבן. זאגט צו אים שבע אז ער מעג זיך אביסל דורכגיין אין גאס און זען די שטאט. גייט איסאק אראפ אין גאס אריין. דער פרימארגן איז געווען א שיינער, אזוי ווי דער אמעריקאנער אסיען קען נאר שיין זיין. עס האט געשמעקט פון דעם ריח פון געברענטע בלעטער, כאטש עס האבן זיך נישט געזען קיין וועלדער ווייט ארום. איסאַק האָט געצױגן דעם דאָזיקן ריח אין זיך אַרײַן און געקוקט אַרום און אַרום און גענישטערט מיט זײַנע אױגן, װוּ דער װאַלד איז. עס איז אַפֿילו אין דילענסי-סטריט נישט געװען קײן סימן פֿון קײן בױם. טױבן זײַנען יאָ דורכגעפֿלױגן. דערפֿאַר זײַנען דאָ געגאַנגען אַ סך מענטשן. אַרבעטער, האָט איסאַק געטראַכט. װי גליקלעך װאָלט ער זיך געפֿילט, װען ער גײט שױן אױך אינאײנעם מיט זײ צו דער אַרבעט. ביז איצט איז עס געווען איז ער געווען א דארמאיעד, געזעסן אויף יענעמס קארק. ער איז געגאנגען מיטן שטראם מענטשן און זיך אפגעשטעלט ביי א רעדל מענטשן. אינדערמיט אין רעדל איז געשטאנען אן אלטער איד מיט א גרויער בארד און מיט א יארמולקע אויף זיין קאפ. דער דאזיגער איד האט גע'דרש'נט. זיינע אויגן זענען געווען פרום פארמאכט און זיין שטערן דער גרויסער האט זיך געקנעטשט. ער האט אינגאנצן אויסגעזען ווי איינער וואס פייניגט זיין גוף. זיין הויט איז געווען געל און די ביינער פון זיינע קינבאקן האבן ארויסגעשטארצט און זיינע אויגן זענען געווען אריינגעגראבן אין טיפע לעכער. זיינע גרויע האר שוין לאנג לאנג נישט געקעמט. אזעלכער שטייט אינמיטן גאס און מוז זאגן שטראף רייד אדער אפשר זאגט ער וואס פאר א שלעכטער סוף עס וועט זיין שפעטער אויב מען וועט אים נישט פאלגן. אזוי האט איסאק געטראכט, ביז ער איז אינפארמירט געווארן אז אט דער דאזיגער איד איז א מיסיאנער און וויל אפשמד'ן אידן. פארוואס פאטשט מען אים נישט אויס? פרעגט איסאק. דא אין אמעריקע איז א פריי לאנד, ענטפערט מען איסאק'ן. אזוי, חוזק'ט איסאק, אבער קיינער באנעמט נישט זיין חוזק מאכן, און איסאק שפייט אויס און גייט אוועק, ער פארקירעוועט זיך אין אן אנדער גאס. איינער אין א ווייס פארטעך מיט א געוואלדיג רויט פנים לויפט נאך א מענטש מיט צעשויבערטע האר, יאגט אים אן און דערלאנגט אים א זעץ און דער וואס מיט די צעשויבערטע האר פאלט און שטרעקט זיך אויס אויף דעם טראטואר. דער, װאָס מיט דעם װײַסן פֿאַרטעך גיט נאָך דעם געפֿאַלענעם אַ בריק מיט דעם שפּיץ פֿון שוך און גײט זיך אַװעק זײַן װעג. איסאַק לױפֿט צו צו דעם געפֿאַלענעם און פּרובירט אים אױפֿהױבן. לױפֿן צו צו איסאַקן צװײ ייִדישע װײַבער און זאָגן אים, אַז ער זאָל זיך באַלד אָפּטראָגן, אױב ער װיל לעבן. טאָר איך נישט העלפֿן אַ געפֿאַלענעם? פֿרעגט איסאַק. דאָ אין אַמעריקע איז אַ פֿרײַ לאַנד, ענטפֿערן די װײַבער. טראָג זיך בעסער אָפּ פֿון דאַנען. איסאַק קוקט זיך אַרום, ער איז עפּעס געבליבן איינער אַליין. די צוויי ווייבער האָבן געטאָן אַ נעם דעם געפֿאַלענעם און אים ערגעץ אַוועקגעשלעפּט. שטייט אַזוי איסאַק איינער אַליין, און עס באַפֿאַלט אים אַ פּחד. אָבער זיך אָפּטראָגן וויל ער נישט. ער שטעלט זיך פֿעסטער אויף זײַנע יונגע פֿיס ווי ער וואָלט פּרובירט, צי די ערד וואַקלט זיך נישט אונטער אים. ער שטייט אזוי אפ עטליכע מינוט און קוקט זיך ארום. דערנאך גייט ער אוועק. עס פארדריסט אים זייער וואס קיינער קומט נישט צו צו אים. און אט אזוי האט ער געזען עפעס אזוינע משונה'דיגע זאכן, נישט נאר צווישן גרויסע נאר אויך צווישן קינדער. ער האט זיך אזוי ארומגעדרייט גאס איין און גאס אויס ביז ער איז מיד געווארן און אהיימגעגאנגען. שבֿע האָט אים געגעבן עסן, און איסַאַק האָט אַרױסגענומען פֿון זײַן קױשל אַ בוך און זיך פֿאַרטיפֿט אין אים. אָבער שבֿע האָט אים נישט געלאָזט לײענען. װוּ ביסטו געװען? אַזױ אַרומגעשפּאַצירט. װי געפֿעלט דיר? נישט אַזױ. מיר אױך נישט. כ'װעל אפֿשר גײן אַרבעטן, װעל איך זען. האסט נאך צייט. כ'קען אזוי נישט איינזיצן באבע. נו, גיי ארבעטן, ווער לאזט דיך נישט? וואס פאר א מלאכה? לערן דיך אויס עפעס א שיינע מלאכה. א שטייגער? א זייגערמאכער, פרובירט שבע. פע. וואס דען? כ'וויל ווערן אן אייזנארבעטער. ווילסט האבן געשוואלענע הענט? יא. וועלכעס מיידל וועט דען וועלן מיט דיר חתונה האבן אז וועסט האבן געשוואלענע הענט? בלאזט שבע אן אירע באקן צו אילוסטרירן געשוואלענע הענט. אויך א דאגה. ווייסט, אונזער שוחט'ס מיידל איז אין דיר פארלאבקעט. אזוי. די מאמע אירע האט מיר איבערגעגעבן, וואס מיינסטו? מיר געפעלט זי נישט. א מיידל א בריליאנט. איך קען זי נישט. קוק זיך אומישנע צו איר צו. אבער דו זאלסט ווערן א קאוואל, זעסטו, דאס געפעלט מיר נישט, האט שבע נאך א קורצער פאוזע פון טראכטן געזאגט, רוף עס אן א שלאסער. א שלאסער וועט שוין זיין גוט, שמייכלט איסאק, אוודאי בעסער פון א קאוואל, אבער מיר שטייט נאך אלץ נישט אן אז מיין אייניקל זאל אהיימקומען מיט שווארצע געשוואלענע הענט. גוט באבע, מיר וועלן שוין זען. דערווייל ווייס איך נישט וואו א טיר עפנט זיך. וואו זענען דא ערגעץ די פאבריקן? איך וועל זיך נאכפרעגן אין שפייזקראם, זאגט שבע און ציט מיט אירע אקסלען. פון וואנעט זאל איך וויסן וואו זיי זענען? באבע, איך וועל נאר אנהייבן צו פארדינען וועל איך דיר געבן דאס גאנצע געלט, באגייסטערט זיך איסאק. און דו אליין דארפסט גארנישט קיין געלט, פרובירט שבע צי עס איז דא קערנדיגס

איז ער א מיסיאנער? וואס איז ער? איינער וואס שמד'ט אפ אידן? א איד וואס שמד'ט אפ אידן? ס'קען נישט זיין. מוזט האבן א טעות, וויל שבע נישט גלייבן. כ'האב אליין געזעהן ווי ער שטייט אינמיטן גאס פראנק און פריי און הייסט די אידן וואס שטייען ארום אים אז זיי זאלן זיך שמד'ן. דאס וועל איך דיר נישט גלייבן. באשטייט שבע אויף אירע רייד. ער מוז זיין א גוי. וואס רעדט אידיש. אוודאי איז ער נישט קיין איד. האסט דאך ערשט געזאגט אז דו האסט געזען א איד שטיין אין גאס פראנק און פריי. ער האט געטראגן בארד און פאות און מיט א יארמולקע אויף זיין קאפ. אוי! כ'וועל מיר א מעשה אנטון. פארברעכט שבע אירע הענט. באבע, שרעק זיך נישט. ער האט קיינעם נישט אפגע'שמד'ט. פארזיכערט איציק שבע'ן. נו. סוף פון קאסעט זעקס.